אונז האמיר אנגעפאנגען די שיעור האמיר געזינגען א ניגון ממלא כל עלמין, וויל איך פארציילן פאר אלע פרישע מקורבים, און אלע וואס זענען שוין אויך דא וואס האבן שוין געהערט, אויף אלץ ביים רעבן דארף מען אלץ זיין פריש. דער רבי האט געזאגט, איך האב ליב חדשות, פריש, אלטע זאכן איז ביי מיר שוין אווער, אריבער, פריש, פריש, דארף מען זיך אלץ אויפפרישן. מוהראש זכותו יגן עלינו איז געווען א בחור, די גאנצע סיפור התקרבות, זיי זענען מקורב געווארן צום הייליגן רעבן,

ספר אריינצוקוקן. ויהי היום, איין טאג האט ער געגעבן א פאק אריין א ברסלב'ע ספר אין טאש. ווי איז דער ברסלב'ע ספר אנגעקומען דארט אהין? פון א מפיץ. איינער איז געגאנגען הפצה ווען טאקייער רב האט נאך געוואוינט אין ירושלים. מוהראש פלעגט פארציילן זיין טאטע זכרונו לברכה האט געזיצן א גאנצע טאג און א גאנצע נאכט און געלערנט. געבן צדקה, געגעבן א מתנה, אריינגעלייגט אין שאנק, און מ'האט געמופט קיין אמעריקע, און מיטגענומען אלע ספרים. און די אייבערשטער האט געהאלפן, די אייבערשטער האט געמאכט די נס, ס'איז אריין אין מוהראש'ס טאש, ס'האט געקענט אריינגיין אין מוהראש'ס ברידער'ס טאש, מ'ווייסט נישט וואס וואלט געווען, ס'איז אריין אין מוהראש'ס טאש, און מוהראש האט זיך ממש צוגעקלעבט צו דעם, ממש האט זיך אים געעפנט די וועלט, מוהראש האט פארציילט, איבערגעליינט דעם גאנצן ספר איינמאל. אין ישיבה נאכאמאל אויפן וועג צוריק נאכאמאל א נייע זאך מען קען רעדן צום אייבערשטן אמונה, מוהראש האט זיך אנגעפאנגען אינטערעסירן אויף די רעבעס ספרים, ביז ס'איז אים אנגעקומען ליקוטי מוהרן, און ביז ער האט געטראפן די שורות אין ליקוטי מוהרן ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. און מוהראש האט געזען אז ביים רעבן איז געווען א עיקר רעדן צום אייבערשטן, שמועסן מיטן אייבערשטן. דער רבי פלעגט פארציילן וויאזוי ער איז געווארן א צדיק, פארוואס, פארוואס האט דער רבי פארציילט, וואס איז געווען דער ענין פון פארציילן, רעדן פון זיך, פשוט אריינברענגען א קנאה אין אונז, עטס קענטס אויך זוכה זיין, זייטס מקנא, קוקט וואס מען קען אנקומען. און דער רבי פלעגט פארציילן.

שלום, צדיקים, איז מלאכים, מיר גייט עס נישט. אבער דער רבי זאגט אז אלע צדיקים האבן געהאט שווערע ביטערע ביטערע נסיונות, מען האט זיי שווער אויספרובירט, זיי האבן געהאט די כח, זענען געבליבן שטארק און זענען זוכה געווען צו וואס זיי האבן זוכה געווען. און דער רבי האט פארציילט ווי שווער עס איז אים אנגעקומען די תאווה. ממש ווי געלעגן אין די טאג נאכדעם געלעגן ווען ס'שווער ס'איז שווער אפילו פאר אונז ברסלב'ע חסידים דאס איבערצוזאגן אבער מען קוקט אריין אין שבחי הר"ן אין פעולת הצדיק ווי מוהרא"ש האט צוזאמגענומען ממש שווערע שווערע ביטערע ביטערע נסיונות און די שווערסטע נסיון די די די הרגשה די שפירן וואס ס'כאפט זיך אריין ביי אונז

וועט אויך נישט, דאס דאס איז א שווערסטע נסיון, ווייל האסט א נסיון פון א אוועק גיין פונעם אייבערשטן, ציט ער דיך נאך, ציט ער דיך נאך דיין נשמה צוריק צום אייבערשטן, יא, האסט א יצר הרע פון גיין קוקן עבירה, ס'איז א שרעקליכע נסיון, אבער ס'איז נישט סוף פסוק, ווייל דו האסט דאך די אידישע נשמה, דו האסט דאך די אידישע געפיל, דאס, דו ביסט דורך געפאלן, דו האסט די מאגנעט, ס'ציט דיך צוריק צום אייבערשטן, אבער ווען ס'קומט די שווערע ביטערע נסיון,

דא איז דא פעלדער, אפילו דא אין ברוקלין איז דא פארקס ווי מען פלעגט גיין, אבער עס איז דאך א פחד א מענטש זאל גיין אליינס אין א פעלד, א מענטש זאל גיין אפילו אויף א, אפילו אין א גאס אליינס ביינאכט, א גאס מיט לעקטערס, איך רעד נישט, איך רעד נישט אין שטעטל ווי עס איז טונקל, אפילו דא, מ'הערט עפעס א בוים האט זיך געשאקלט, דאס מיינט שוין עפעס, מען קומט צו מיר, א העליקאפטער פארט, מען זוכט מיך.

קומט, קומט, דא וואוין איך, דא, דא, דא וואוינט א איד, קומט אריין. שוין, מען דארף ארויסגיין פון כח המדמה ולבוא אל השכל, דאס איז מען נאר זוכה דורך א צדיק, דאס קען מען נישט אליינס, קען זיין א געזונטע מענטש, א, קומען און גיין, און, און, און, סיי א מאן און סיי א פרוי, א ארבעטער, א באלעבאסטע, עפעס אינעווייניג, עפעס, עפעס מ'קוקט מיך נאך, יעדער קוקט אויף מיך, און, און איך, איך קען נישט קומען צווישן מענטשן, ווייל, ווייל, אלע גייען קוקן אויף אים. ווער קוקט אויף דיך? וועם אינטערסירסטו? מ'גייט קוקן אויף מיך, מ'גייט פרעגן, יעדער ווייסט וואס איך גיי אריבער, יעדער שפארט זיך איין און מאכט צו די טיר, זאג מיר וואס איז די מעשה מיט דיך, ווער אינטער, איך האב געזען איינער נישט צוגעקומען צו מיר, וואס איז נישט צוגעקומען צו מיר, ווער איז יא צוגעקומען צו מיר, אסאך מאל די דמיון איז אזוי שטארק אז מ'קען נישט יוצא צו זיין ידי חובה, וואס איז מיט דעם מענטש, ווייל עס צושיקן איינעם זיין מקרב, מקרב. אקעי קיינער נישט מקרב, קיינער נישט מקרב, בקיצור ס'איז חשוב א מענטש'נס דמיון, וויאזוי גייט מען ארויס פון דמיון, וויאזוי קען מען זוכה זיין לבוא אל השכל, דורך אמונה, און וויאזוי קומט מען צו אמונה, דורך בעטן דעם אייבערשטן, מוהרא"ש פלעגט עס גיין, און מוהרא"ש פלעגט זאגן אז איך האב מורא געהאט פון אנפאנג, האב איך אנגעפאנגען, אינטערעסאנט אז מוהרא"ש איז נישט געווען קיין בעל מנגן, מוהרא"ש איז נישט געווען, מוהרא"ש האט נישט געמאכט קיין ניגונים,

אלעס געווען די זעלבע תנועה, דא האט זיך יא עפעס געמאכט עפעס א שיינע תנועה, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ממש געמאכט עפעס א שיינע תנועה, אין שום מציאות, מען האט דעך עס געזינגען און געזינגען און געזאגט און געזינגען און געזינגען, און מוהרא"ש האט פארציילט, ער האט אנגעפאנגען שפירן ער שטייט אין פעלד, ער שטייט אין גאס, און ער איז אין א באבל פון אמונה, ער איז אין א באבל פון ליכטיגקייט, דאס איז א זאך מען קען עס נישט מסביר זיין, ווייל מען דארף עס שפירן, מענטש רעדט אסאך צום אייבערשטן, ער שפירט זיך סעיף, ער שפירט זיך זיכער, וואו ער שטייט און וואו ער גייט, כ'בין ארומגענומען מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער היט מיך, דער אייבערשטער וואטשט מיך, דער אייבערשטער איז מיט מיך, און זיך געשטארקט און געשטארקט, אנגעפאנגען שרייבן ספרים און קונטרסים פון אמונה, עד כדי כך ויהי היום, איינער פון די גרויסע משפיעים אין ברסלב טרעפט מוהרא"ש, פרעגט אים וואו נעמסטו אין רבינ'ס ספרים די גאנצע זאך פון, וואו שטייט אין רבינ'ס ספרים די זאך פון אמונה, פון וואס מאכסטו אזא גאנצע. וואס רעדסט וואס מאכסטו נישט קונטרסים פון רבינ'ס זאך? פרעגט אים יענער, מוהרא"ש האט נישט געוואלט זאגן די נאמען, אמאל יא געזאגט שטילערהייט די נאמען, ווער וויל שטארק וויסן די נאמען? זאל בעטן דעם אייבירשטן הייליגער באשעפער איך ליג אזוי אין בלאטעס, איך בין געקומען דא צו א שיעור און איך וויל נאר וויסן ווער די נאמען איז געווען, די נאמען איז איך, יואל רוט, איך וויל, ווער איז די נאמען, וואס איז א חילוק ווער די נאמען איז, די נאמען. אבער מוהרא"ש פארציילט, מוהרא"ש האט פארציילט מיט צער, מוהרא"ש פלעגט רעדן, אז אז איך בין איך האב ארויסגעגעבן קונטרסים, איך האב אנגעפאנגען שרייבן פון פון פון רבי'ן פון הייליגן רבי'ן פון לקוטי מוהרן, און מען טרעפט מיך ויהי היום מען טרעפט א גרויס, מ'קען נישט זאגן די נאמען, ס'איז שוין היינט די דריטע דור, היינט איז שוין די דריטע דור מנהיגים, ס'איז נישט.

דאס באדערט דאס. די וואכעדיגע סדרה האמער א שטיק אמונה. עס איז געווארן די גאנצע מעשה מיט יוסף און די שבטים שטייען שוין אין פארנט פון יוסף. דארפסט פארציילן פאר שבת ביי די סעודה פאר דיינע קינדער. עס קומט א שבת'דיגע סעודה א טאטע ווייסט נישט וואס זאגט מען דא פאר די סעודה. זעץ דיך אראפ שטיי גראד ריר דיך נישט כאפסט א פראסק א ציפ. שבת'דיגע סעודות מוז זיין פרייליך.

היינט טון אלע פעולות אין די וועלט אז די קינדער זאלן בלייבן אידן, נישט פלעין אנגעטוהן מיט א הוט און מיט א רעקל, ער זאל ליב האבן אידישקייט, ער זאל ליב האבן דעם אייבערשטן, ער זאל האבן א, גייט חתונה האבן זאל ער גיין אויפזוכן אן ערליכע איד און פרעגן, כ'זאל גיין בדרך התורה והיראה. איז איז וואס איז די בעסטע זאך וואס מען קען און אפילו מיט די עצה דארף מען נאך אויך תפילות און אפילו מיט תפילות דארף מען סייעתא דשמיא ווייל מען קען נאך זען מען זעט דאך גרויסע צדיקים וואס האבן געהאט שמחת החיים וואס זיי האבן געהאט תפילה שוין עד כאן ס'איז נישט געגאנגען נישט מצליח געווען מיט א קינד דאס אבער מען רעדט דאך וואס מען דארף טון. וואס מען דארף טון, מען דארף אוועקשטעלן א שיינע שבת'דיגע סעודות, בדרך כלל דורך די וואך דורך די קינדער, קינדער זענען דאך נישט ממש אלץ מיט טאטע מאמע, קומט אהיים פון חדר, וועם זעהט ער אלע די מאמע, יא, און שפעטער קומט די טאטע אריין פאר אביסל עסן, ער דארף שוין לויפן, ער דארף שוין לויפן, ער גייט צו א שיעור, וואס איז די שיעור? מען גייט וואטשן די ספארט. לאמיר רעדן יא, גייט יא צו א שיעור. אבער די קינדער, ס'איז נישט אזוי מ'זיצט צו, שבת'דיגע סעודה מ'זיצט, טאטע מאמע זיצן צוזאמען און די קינדער ווילן זען ווי טאטע מאמע קריגן זיך נישט, און ס'איז נישטא קיין, קריגן מיינט נישט, מענטשן מיינען אז מ'קריגט, ווער קריגט זיך, איינער פרעגט די בחורים גייען הפצה, הערט מען דאך אלץ צוריק וואס מענטשן זאגן, וואס רעדט מען א גאנץ טאג פון שלום בית ביי, מ'מיינט איבעראל ווארפט מען זיך טעלערס, מ'ווארפט זיך בענקלעך עפעס. טעלערס און בענקלעך, מען דארף זיין א, מ'דארף זיין אן אפגעריסענע שוטה צו ווארפן א בענקל אינדערהיים, מ'דארף זיין א חסר דעה, א פשוט, א, א מענטש פארלירט זיך און ער ווארפט א זאך, אינו מן הישוב, איי ער גייט צו צום עמוד ער דאווענט שיין, שוטה, אינו מן הישוב. מענטש וואס ווארפט זאכן, איך ווארף זאכן, אפילו זאלסט דיך שוין יא אמאל אזוי וועסטו פארהאלטן, האסט אזוי געטון, האסט אזוי געטון, און ווארפט זאכן, צוברעכט זאכן, אינו מן הישוב, אפילו ער האט אסאך געלט, און אפילו ער האט א שיינע קאר, און אפילו ער זינגט שיין, און אפילו ער דאווענט, וואס הייסט שלום בית? שלום בית מיינט נישט אז מען ווארפט זיך נישט קיין טעלער, שלום בית מיינט נישט אז מען ווארפט זיך בענקלעך. טאטע מאמע רעדן שיין, קיינער האט נישט אויפן צווייטן אין הארץ עפעס, יעדער איז מוחל דעם צווייטן, יעדער בעט איבער דעם צווייטן, מ'זיצט שיין ביים טיש, מ'רעדט שיין, מ'קוקט נישט אוועק איינער פון צווייטן, און מ'לאכט, שמועסן זיך שיינע ווארימע שמועסן, ס'גייט זייער שיין, און די טאטע זאגט מאמי, די קינדער, מאמי, דארף מען זאגן יישר כח אייבערשטער מיר האבן אזא גוטע מאמע, און די מאמע רופט זיך אן פון די אנדערע זייט. דארף מען זאגן יישר כח אייבערשטער מיר האבן אזא גוטע טאטע, און מיר האבן די בעסטע מאמע, און מיר האבן די בעסטע טאטע, און קינדער ווערן, קינדער ווערן אויפגעלעבט, קינדער ווערן אויפגעלעבט, און קינדער וואקסן געזונט, קינדער וואקסן געזונט, קינדער וואקסן אויף שפעטער געזונטע קינדער, נו וואס דארף מען מער פון געזונטע קינדער, נאכדעם אז נישט, אז דאס איז נישט דא, איז זייער זייער זייער שרעקעדיג. יא אבער איך גרייט זיך נישט אן, גוט, וואס איז צו רעדן שבת ביי די סעודה? דו פארצייל ביי די סעודה קוק אן וואס איז געווען א גאנצע פרשה מען האט געכאפט א בחור און מען האט אים מען האט זיך צוקריגט מיט אים די ברודערס און מען האט אים אריין געווארפן אין גרוב און מען האט אים פארקויפט און ער האט זיך געקייקלט אין א תפיסה און פון תפיסה ארויס בקיצור עס איז דא א הונגער און עס איז דא א רעסעשן און עס איז דא א אינפלעשן און עס איז נישט דא קיין עסן און מען קען נישט איינקויפן און מען מוז אנקומען און יוסף איז דא יוסף באווייזט זיך פאר די ברודערס און די ברודערס שעמען זיך אזא בושה.

אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. אמאל האט פארציילט איינער פון די אמוראים איז אנגעקומען צו דעם פסוק האבן זיי זייער געוויינט. אה דא האסטו רב אלעזר רב אלעזר רב אלעזר כי מטי להאי קרא בכה. רב אלעזר ווען ער האט געלערנט דעם פסוק ולא יכלו אחיו לענות אותו האט ער זיך צעוויינט. לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, מה דאך א תוכחה פון א בשר ודם, א בשר ודם האלט דיך פאר. פארשטייט זאגט די תורה אז די הייליגע שבטים כי נבהלו מפניו, תוכחה של הקדוש ברוך הוא מ'וועט אוועק גיין פון די וועלט, די נשמה וועט ארויף קומען אויבן און דער אייבערשטער וועט פרעגן, נישט דער אייבערשטער וועט זאגן אני הקדוש ברוך הוא. איך בין דער אייבערשטער, איך האב דיר געזאגט די אלע זאכן, זאלסט גיין אין בית המדרש יעדן טאג דאווענען, אנטון תפילין, היטן שבת, וואס האסטו נישט אנגעטון קיין תפילין? וואס האסטו נישט אנגעטון קיין תפילין? ווי לאנג נעמט אנטון די הייליגע תפילין? מה דאך יוסף זאגט, אני יוסף, די שבטים קענען שוין נישט רעדן, זענען דערשראקן, וואס וועט זיין ווען דער אייבערשטער וועט זאגן, איך בין דער אייבערשטער, איך האב דיך באשאפן, איך האב דיר געבעטן טו אן תפילין פאר דיין גוטס, גיי אין בית מדרש פאר דיין גוטס, דערהאלט דיך, דערהאלט דיך פאר דיין גוטס, די אלע זאכן וואס גייט אריבער אויף א מענטש איז נאר דער אייבערשטער שטייט אין די זייט און וויל זען דער מענטש האט זיך דערהאלטן, נאך א נסיון, נאך א נסיון, מען פרובירט מיך אויס, מען פרובירט מיך אויס, וואס וויל, וואס גייט דא זיין מיט די גאנצע צרה וואס איך האב יעצט, מיך אויספרובירן צו זען צו איך וועל פארלירן מיין אמונה, צו איך וועל זיין שטארק מיט די אמונה. און יוסף זאגט זיי, זארגטס ענק נישט, דאס איז דער אייבערשטער, ועתה אל תעצבו, ועתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, שטייט שוין פון הייליגע ספרים, ועתה, אין ועתה אלא לשון תשובה, אזוי זאגן די הייליגע חכמים, ועתה מיינט תשובה, ועתה אל תעצבו, טוטס תשובה, קודם נישט קיין עצבות, ועתה אל תעצבו. דאס איז דאך די זאך פון תשובה, דו קענסט נישט יעצט ווערן פארקערט, איך בין פרייליך, איך גיי צוריק צום אייבערשטן, און יוסף זאגט זיי די גאנצע זאך אז דער אייבערשטער וישלחני אלקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ להחיות לכם לפליטה גדולה, קוקטס, נאך אמאל אז א מענטש טוט רשעות דארף ער באצאלן נאכדעם, אבער מען רעדט דאך יעצט דיך, מען האט דיך גערודפ'ט, מען האט דיך גערודפ'ט, מען רעדט נישט יעצט דער נרדף וועט זאגן אלעס איז דער אייבערשטער,

אבער דער וואס ווערט געטשעפעט דארף וויסן אז עס איז דער אייבערשטער, יוסף דער נרדף, יוסף דער נרדף, דער רבי האט אונז געלערנט אונז זאל מיר אלץ זיין פון די נרדפים, נישט טשעפענען, נישט טשעפענען, און אז מ'וועט דיר קומען זאגן לשם שמים מוזטו גיין יענעם וויי טון, לאז זיך איבער די מצוה פאר א חשוב'ערע מענטש, א גרויסע מצוה, נישט טשעפענען. נישט טשעפענען, נישטא קיין וועג, איך טשעפע נישט קיין מענטש. דער רבי האט אונז געזאגט אונז מיר זיין ענדערש פון די נרדפים, די געטשעפעטע. די חזל זאגן פארוואס דער אייבערשטער האט געהייסן נעמען א שור, א שה, א כבש פאר א קרבן. וואס עפעס דאס זענען די קרבנות? ווייל דאס זענען די נרדפים, זיי פארצוקן נישט אנדערע. די זעלבע זאך זאגט מען אויף עסן, די זאל מען עסן, די זאל מען נישט עסן. נרדפים. מ'האט געזאגט פאר ר' נתן אמאל אז ס'דא א וועג וויאזוי מ'קען נעמען אלע מתנגדים און זיי פארשיקן. האט ר' נתן נישט געוואלט. ס'איז דאך א פלא'דיגע זאך. אונז שטיימיר יעצט אפאר טעג פאר די יארצייט פון אונזער הייליגע, וואס זאגט מען? אונזער הייליגע רבי. אונזער הייליגע רבי, אונזער הייליגע ר' נתן. די גאנצע רבי האמער. דער רבי האט געזאגט מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן דעם יונגערמאן, דעם יונגערמאן איז געבליבן פון מיר, דעם יונגערמאן איז געבליבן פון מיר עפעס, נו, דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן פאר רבי נתן, רבי נתן איז געווען כל ימיו א נרדף, ער האט נישט געוואלט זיין קיין רודף, מ'קען זיך נישט פארשטעלן, איינער זאגט דיך א ווארט, איינער טשעפעט דיך, וואס מ'קומט אפ מיט דעם, מ'קען זיך נישט פארשטעלן אז עס גייט א בזיון. שווייגסט אפ וואס דו קומסט אפ מיט דעם? וועסט אריינקומען בית מדרש און איינער עפנט אויף א מויל אויף דיך און שרייט, מען פארלירט אלץ טראכט מען אז איך וועל האבן א בזיון גיי איך מתפלל זיין פאר די זאך און די זאך, ווייל ווען מען האט א בזיון קען מען פועל'ן ישועות נאך גרעסער פון דעם גרעסטער פועל ישועות, אבער די פראבלעם איז אז א בזיון געבט אזא שעכט אפ דעם מענטש, דער מענטש ווערט ממש כ.

קיינער האט נאך נישט געמאכט קיין ניגון אויף די ווערטער, די ווערטער איז מורא'דיגע ווערטער. עושים מאהבה ושמחים, איך קען נישט אזוי גוט אויסווייניג. עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו דאס איז די ליבהאבער פונעם אייבערשטן. מ'ענטפערט נישט צוריק, כ'האב א בזיון. מ'ווייסט נישט וואס מ'קומט אפ מיט דעם. ווייסט נישט וואס מען קומט אפ מיט דעם? א מענטש פריינט און מוהרא"ש האט פארציילט דאס איז גוט פאר שלום בית, די הייליגע ר' זושא האט געהאט א שווערע שטוב, אוי געהאט א שווערע שטוב, א שווערע שטוב, די הייליגע ר' זושא'ס ווייב האט געהייסן גענענדל, ר' זושא איז אמאל אזוי איינגעדרימלט, און ער דרימלט זיך איין, זעט ער ווי מען פירט אים אויבן אין די עולמות עליונים, אין די הויכע וועלטן, און ער זעט גיהנום, מיט נאך א גיהנום, מיט נאך א גיהנום, און ער איז זייער דערשראקן אין חלום, חלום צו עליית נשמה, קומט א מלאך און זאגט אים זושא, און ער פרעגט, און ער פרעגט דעם מלאך וואס, וואס גייט דא פאר, אזאנע עונשים, זאגט אים זושא דאס איז נישט פאר דיר, זושא דו האסט א גענענדל. ער האט זיך אויפגעוועקט, ס'איז שוין געווען א אנדערע אנדערע גענענדל, שוין געווען א אנדערע מעשה, אבער אזוי איז עס, א מענטש ווייסט, איך קום אפ מיט דעם, איך קום אפ מיט דעם, ס'זאל זיין א כפרה פאר מיך, מ'דארף זען אז א מענטש טאר זיך נישט פארלירן, ווען א מענטש גייט אריבער שווערע טעג, דארף ער קענען זאגן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם דו ביסט גערעכט, צדיק הוא השם, כי פיהו מריתי, כ'האב געזינדיגט, כ'נעם עס אויף מיר, ס'זאל זיין א כפרה פאר מיר, מ'קען נישט וויסן וואס מ'קומט אפ, מען קען נישט וויסן וואס מען קומט אפ מיט א בזיון, איך האב געהאט א מעשה, כ'האב עס געהערט פון מיין מאמע, א באבע, זייער א גרויסע צדיקת געווען, שוין איז געווען עפעס א רעביצן אין עפעס א קליינע שטעטעלע, ווייסט דאך אינדערהיים וויאזוי שטעטעלעך זענען געווען, א גאס, מען קען עס נאך היינט זען, מען פארט אינדערהיים, און.

היינט זענען זיך משדך די משפחות ברוך השם אבער אינדערהיים האט מען נישט גערעדט מיין זיידע מיט יענעמס זיידע האבן נישט גערעדט און כ'האב געהאט א באבע וואס איז געווען זייער א חשובע פרוי א גרויסע צדיקת קומט אריין א פרוי קלאפט אריין אויפן טיר הייבט אן זידלען הייבט אן זידלען. דו מיינסט מען ווייסט נישט ווער דו ביסט? דו שטעלסט דיך אהער פאר א דאס א גאנצע רעבעצן, יעדער ווייסט ווער דו ביסט, אזא בזיון. ממש די באבע איז אראפגעפאלן אויפן בענקל, קיינעם נישט געטשעפעט, קיינעם נישט וויי געטון, און זי האט עס נישט געקענט נעמען. שוין, די פרוי איז אוועק געגאנגען, נישט געענטפערט. גייט נישט אריבער אפאר מינוט, און ס'קומט אריין די לענדלער. און ער זאגט אז דו קענסט מער דא נישט וואוינען, עטס קענטס מער דא נישט וואוינען, שום אין אופן, ביז צוויי טעג דארף עטס זוכן א צווייטע דירה. זי האט אנגעפאנגען זייער שטארק צו וויינען, אזא מעשה, א בזיון מיט א מיט א. די שוין זי האט געוויינט און זי דרימלט איין. און ס'הערט זיך ווי א טשאדעלע באדעלע מעשה, אבער אזוי איז ביי אונז אין משפחה מקובל די מעשה. און איר טאטע קומט איר אין חלום, און ער זאגט איר איך שעם מיך זייער אז דו וויינסט. קינד מיינס איך שעם מיך זייער אז דו וויינסט. איך האב דיר עס געברענגט. ס'איז דיר נגזר געווארן זייער זייער א גרויסע גזירה, איך האב עס איינגעטוישט אויף קליין געלט, און דו וויינסט. און אויב מיינסטו אז ס'איז א חלום, איך געב דיר א סימן אז וועסט דיך אויפוועקן א האלבע שעה ארום וועסטו זען אז די פרוי גייט דיך קומען איבערבעטן, און די לענדלארד וועט דיר אויך קומען זאגן אז ס'איז א טעות. וועקט זיך אויף, נישט וואס צו וויינען, קודם איז זי געווארן אביסל בארואיגט. האסט געהערט אז ס'איז דא א גזירה אויף מיר, שוין, ווייסט נישט, אפשר טשאדעלע באדעלע. און ס'גייט נישט דורך א האלבע שעה און די שכן קומט אריין, אנטשולדיגט, מ'האט גערעדט אויף א צווייטן, ס'איז נישט דיר בכלל. ס'ווערט מען מען האט נישט געמיינט ס'נישט געווען די מעשה איז נישט געווען ביי דיר און די לענדלארד קומט אריין שפעטער נאך א האלבע שעה זאגן אז ס'איז אז אדרבה יעצט קענסט דא וואוינען און און קיינער שטערט ענק נישט זי איז ממש געפאלן חלשות פון די מעשה א מענטש גייט אריבער א בזיון וואס ווייסטו וואסערע גזירה מען האט עס פארביטן אויף א בזיון וואס ווייסטו וואס וואס ווארט אויף דיך מען הערט אזעלכע שרעקליכע מעשיות. שרעקליכע מעשה'ס א קינד גייט אראפ דארף גיין צום באס אין חדר און שוין די באס פארט אים איבער נעבעך דא יעצט געהארגעט געווארן א קינד קליין קינד צופארן ווי גארנישט שרעקליכע מעשה'ס די וואך זאת חנוכה צוויי וואוילע בחורים מען גייט פארן צום הייליגן ר' שמעון מען גייט פארן נישט עפעס הולטייעס, ווייסט מען הערט אמאל מעשיות איז מען געגאנגען פארן אויף סכנה'דיגע, סכנה'דיגע, פארסט מיט א עראפלעין וואס דרייט זיך איבער און מאכט קונצן וואס דו דארפסט אונטערשרייבן א צעטל פארדעם אז דו געסט אוועק דיין גוף, וואס דו דו גייסט אויף אזא זאך, וואס איז וואס איז די מעשה מיט דיר? דו גייסט אויף, מען זעט דא בחורים שלעפן זיך ארויס זיי ווילן גיין צו א צום הייליגן רבי שמעון, טשאק. פונקטליך וואס די מעשה איז געווען אז די דרייווער איז איינגעשלאפן און איז אריינגעגאנגען אין געיט שוין צוויי מ'דארף שוין גיין צו א לויה אויף צוויי בחורים און דער וויינט ער האט געהאט א בזיון געהאט א בזיון טאנץ פאר שמחה שכוח אייבערשטער וואס איינער איינער איינער האט מיר אפגעוואשן פון קאפ ביז פיס נו האט ער געזאגט האט ער געזאגט איך זאג עס איז גרינג צו זאגן פאר יענעם וועגן דעם זאג איך עס.

האסט מיך אריינגעווארפן אין גרוב, האסט מיך פארשיקט, האסט מיך פארשעמט, האסט מיך מבזה געווען אין גאנצע לאנד, מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס יוסף הצדיק איז אריבער, אבער די אייבערשטער האט עס אנגעגרייט אז איך זאל ענק קענען יעצט שפייזן, און ער געבט זיי עסן, און ער ברענגט אריין די הייליגע אמונה, דאס דארף מען אריינברענגען אין די קינדער, וועסטו פארציילן שבת ביי די סעודה אז יוסף הצדיק ער איז נישט געווען ברוגז אויף קיינעם, און ער האט נישט געזאגט וועגן ענק און וועגן ענק, ס'איז גארנישט וועגן ענק, דער אייבערשטער האט עס געמאכט. דער אייבערשטער האט מיך אריין געלייגט אין גרוב און דער אייבערשטער האט מיך פארקויפט און דער אייבערשטער האט מיך געמאכט בזיונות, דער אייבערשטער דרייט א רעדל אז איך זאל אנקומען דא און זאל ארויס קומען גוט און אלעס וואס אונז גייען מיר אריבער, מען האט צו טון מיט א שכן און מען האט צו טון מיט דעם און מען האט צו טון מיט דעם, מען לייגט אריין אין די ווייב און אין די קינדער און אין די תלמידים. און תלמידים און חדר מלמד איז א גרויסע גרויסע הייליגע ארבעט אז מען קען רעדן צו קינדער פון אמונה, דער אייבערשטער מאכט אלעס, דער אייבערשטער גרייט אלעס, דער רודף דארף תשובה טון, דאס איז דאך א עקסטערע זאך, ר' נתן האט אמאל געזאגט, מען האט געזאגט פון ר' נתן אז דער הייליגער ר' מאיר'ל פרעמישלאנער זאגט ער האט אלץ, דער הייליגער צדיק ר' מאיר'ל האט אלץ געמאכט אזעלכע מליצות פון ווערטער, אידיש, הללוהו בתוף ומחול. ווייסט טייטש? וואס טייטש? יא, ר' מאיר'ל האט געטייטשט אז מען לויבט דעם אייבערשטען, ווייל בסוף, ביים סוף ומחול, די אייבערשטער מוחל זיין. האט ער אים געזאגט, יא יא, אבער דו זאג עס נישט, דו רודף'סט מיך און דו זאגסט מיך עס, שלעק וועסטו כאפן, דו טשעפעסט, א מענטש טשעפעט, בסוף ומחול, בסוף וועט דער אייבערשטער מוחל זיין, אז מען טשעפעט יענעם באקומט מען א עונש, אז מען טוט וויי א צווייטן באקומט מען א עונש, און דאס קען מען זען היינט נאך, אפילו עס איז דא א גרויסע הסתר פנים, מען זעט נישט אז ווער ס'לערנט און דאווענט, עם, מען זעט בריוון אין שאלות תשובות ברסלב, מענטשן שרייבן כ'האב תשובה געטון, חזרתי בתשובה, און איך וואוין אין איין אין איין בנין מיט מענטשן וואס דארפן נאך תשובה טון, און איך ווארט אזוי אסאך יארן אויף קינדער, און די אנדערע האבן ביי אומות העולם האט מען געזאגט שרצים, אבער דאס איז איז אידן מ'טאר עס נישט זאגן, ס'איז אידיש אידישע קינדער וואס היטן נישט די תורה, אידישע קינדער וואס דארפן תשובה טון, אזעלכע קאשעס, נו, א הסתר פנים, פארוואס ער יא און פארוואס ער נישט, אבער מוהרא"ש שרייבט אויב איינער טשעפעט יענעם.

ס'איז א אינטערעסאנטע זאך הפצה, זייער אינטערעסאנטע זאך, איינער כאפט עס, איינער שרייט קום אריין איך געב דיר א טשעק פון צוויי הונדערט דאלער, ס'ראטעוועט מיך די לעבן, און א אנדערער עפנט אויף א מויל הייבט אן שרייען מורא'דיגע מיעסע ווערטער, און ס'קען זיין דאס די תיקון פון הפצה, דער רבי זאגט דאך אז מ'גייט הפצה מתקן אלעס, די תיקון איז כאפן א בזיון, מ'וועט דיר זאגן עפעס און וועסט ווייטער גיין, וועסט ווייטער גיין וועסט נישט ענטפערן.

ביז טויזנט דאלער רופט ער נישט קיין פאליס, נו איז נו וואס קען מען טון, בעטן דעם אייבערשטן. קומסט ארויס צופרי מיט א קאווע און וואלסט בא'גנב'עט איינעם ווייס איך נישט וואלט ער צוגענומען די קאר אבער אלטע טיקעט, א פארקינג טיקעט, האסט אפילו נישט געוואוסט פון דעם, האט ער אוועקגעשלעפט די קאר, און פארוואס, און פארוואס, פארוואס פונקט איך, און פארוואס פונקט איך, פארוואס פונקט מיך האט מען אוועקגעשיקט פון די ארבעט, און פארוואס פונקט מיין דיל איז דורכגעפאלן, און פארוואס, פארוואס פונקט מיך, און פארוואס, און פארוואס, און פארוואס, די וואכעדיגע סדרה, ועתה אל תעצבו. שלחני אלקים לפניכם דער אייבערשטער, יוסף הצדיק, דאס איז דאך אזא מין צדיק, ער האט דאך אלעס, ער וואלט דאך געקענט שרייען פארוואס פונקט איך, פארוואס אלע פארוואסן, פארוואס שיקט יעקב מיך, און פארוואס האט מען מיך פיינט, און פארוואס לייגט מען מיך אין די גרוב, און פארוואס פארקויפט מען מיך, און פארוואס קום איך אן אין מצרים, און פארוואס האב איך אזאנע נסיונות דארט, און פארוואס גיי איך אין תפיסה, איך בין דאך בייגעשטאנען אין די נסיון, און פארוואס קום איך אן אין תפיסה, און פארוואס קום. ער זאגט וישלחני אלקים לפניכם, דער אייבערשטער האט מיך אהער געברענגט, לשום לכם שארית בארץ, אז דער אייבערשטער, דער אייבערשטער פירט אלעס, ואתם לא אתם שלחתם אותי הנה, און נישט עטץ האט מיך אוועק געשיקט דא, כי אלקים, דער אייבערשטער, וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו. דאס ברענגט אונז די הייליגע רבי, אז אונז זאל מיר אויך לעבן מיט דעם, אונז זאל מיר וויסן. ווייל דער אייבערשטער פירט אלעס, דער אייבערשטער מאכט אלעס, מיין ווייב איז דער אייבערשטער, און מיינע קינדער איז דער אייבערשטער, און וואס ס'גייט אויף מיך אריבער, שקויעך אייבערשטער, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, די חזל זאגן א מענטש זאל זיך צוגעוויינען און זאגן, א מענטש דארף זיך צוגעוויינען און זאגן, וואס דער אייבערשטער טוט מיט מיר טוט ער פאר גוטס, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, און אז מען פאלט אראפ, און אויב מען פאלט אראפ, מען איז נכשל געווארן אין עבירה, קען מען זיך אויפהייבן, מען קען תשובה טון, מען קען צוריק קומען צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער, דו גלייבסט אז דו קענסט טון שלעכטס? דו גלייבסט אז דו קענסט טון שלעכטס? דו גלייבסט אז דו קענסט טון עבירה? דו דארפסט גלייבן אז דו קענסט פאררעכטן, דער רבי זאגט, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן, דו גלייבסט דו פאלסט אראפ, דו גלייבסט דו האסט פוגם געווען, גלייב דו קענסט מתקן זיין די פגם.

איך בין גרייט צו גיין איבעראל מחזק זיין, דאכט זיך אז דא מאך איך דאנערשטאג נאכט שיעור, מאך איך מאנטאג נאכט א שיעור, נאכאמאל דאנערשטאג נאכט א שיעור, איך גיי מאנטאג וועל איך זיין, זיך צוזאמקומען, מ'קען זיך איבעראל צוזאמקומען, אדרבה מ'דארף זיך צוזאמקומען, נישט מ'קען זיך, מ'זאל זיך צוזאמקומען, ווי ס'איז דא א מנין היכל הקודש, מ'קומט זיך צוזאם, ס'איז דא א אינגערמאן וואס שיקט ארום אימעילס. וועט ער ארום שיקן מסתמא נעקסטע וואך עס דערציילן, הונדערט פֿופֿציק פלעצער אין די וועלט האט מען זיך צוזאם געקומען פאר רבי נתן'ס יארצייט, דאס איז נישט, מענטשן מיינען ברסלב, הונדערט פֿופֿציק פלעצער אין די וועלט, אדער צוויי הונדערט פלעצער אין די וועלט קומט מען זיך צוזאם פאר רבי נתן'ס יארצייט, אונז לעבן, אונז לעבן מיר בזכות רבי נתן, איך ווייס נישט צו איר, אבער איך בין אז איך קען נאך אהיים גיין, צוריק קומען אין בית מדרש, נאכאמאל אהיים גיין, דאס איז בזכות, איך קען זיי נאך מוהרא"ש, ר' נתן, דער רבי, נאר זייער זכות, אנישט, א מענטש, ווי לאנג, וויפיל קען א מענטש'ס מח נעמען, וויפיל קען א מענטש'ס הארץ נעמען, דאס, מען קומט צוריק ווייטער, נישט מען, מען לאזט אפ, מען לויפט אוועק, דאס איז בזכות ר' נתן.

דו וועסט געדענקען, הא? שכוח חיים. אה. דא, דא נישט געווען בעסער. נא, דא נישט געווען בעסער. איך האב געוואלט צוריק קומען זונטאג, און מיין שכן קאלט אן אז איך האב נישט קיין וואסער, די וואסער האט געקראכט דא. דארט האב איך יא געהאט וואסער. דא, דא, דא איז געווען פיין קאלט. פיין קאלט געווען. און צו טראכטן נאר צו א מענטש קען גיין אין מקווה, איך קען ווארטן. נישט געשנייט, קומט זעה איך מענטשן קומען אן מיט מיט אייז די גאנצע בארד, עס שנייט נישט, יעדע דוך, יעדע אטעם ארויס איז געווארן אייז, יעדע יעדע יעדע בלאז לופט אייז, און רבי נתן זאגט איך האב סיי ווי סיי געוואלט גיין אין מקווה, און דעמאלס האט רבי נתן געזאגט די גילוי און איך בין מבטיח אז ווער עס וועט גיין אין מקווה,

א מענטש פאלט אראפ, א מענטש האט פוגם געווען, קום צוריק צום אייבערשטן, זאג, הייליגער באשעפער, איך טו תשובה מיט מיין גאנצע הארץ, איך וויל פוגם זיין בברית, וואס זאל איך טון, און ווער רעדט נאך אז, ווער רעדט נאך אז מען האט א גוטע טענה, א גוטע טענה, קומען בחורים אינגעלייט, וואס קיינער האט מיר נישט געזאגט אין די יונגע יארן, פארוואס האט מען מיר עס נישט געזאגט, פארוואס האט מען מיר עס נישט געזאגט,

אינגערמאן זאל דאס וויסן אז מען קען לעבן נאך די חתונה, אז מען האט חתונה קען מען לעבן זייער בקדושה וטהרה, די חזל זאגן וויאזוי קען א מענטש לערנען בטהרה? נושא אשה, מען האט חתונה ולא בנים, ווי איז דא טהרה? שרייט ער פאלט, אפשר האט מען דיר נישט גוט געלערנט, אפשר האט מען דיר נישט גוט געלערנט, אכטונג געבן, לעבן, מען קען נישט רעדן ברבים אבער מען דארף נישטערן, נישטערן. מוהרא"ש פלעגט זאגן פאר אינגעלייט, לערן דרך הלימוד, און ווי דו זעסט עפעס הנהגות אין די גמרא פון הייליגע תנאים און אמוראים, גיב דיך א שטעל אפ און קוק וויאזוי מען דארף לעבן, וויאזוי דער אייבערשטער הייסט לעבן, נישט וויאזוי א מדריך הייסט לעבן. זייער אכטונג געבן. בחור שרייט ער וויל זיין א ערליכע איד, קיינער ווייסט נישט וואס גייט אריבער אויף א בחור, קיינער ווייסט נישט די צער און עגמת נפש פון א בחור.

כ'קען נישט ארויפקומען אין ברסלב, כ'קען נאר אויסהערן שטילערהייט די שירים און מיר שאטן פאר שידוכים. און איך האב מקורב געווארן דא מיינע נאנטע חברים האבן געוויינט צו מיר, יואליש, טו עס נישט, דו וועסט נישט מאכן קיין שידוכים. יואליש, יוי, וואס טוסטו? דו האסט דיך באנארישט, דו האסט קליינע קינדער, וועסט נישט מאכן קיין שידוכים, דאס איז געווען די גאנצע קאפ. דאס איז געווען די גאנצע עבודת השם, ווי קען מען זיך אוועק שטעלן אויף א גוטן שאקל אין בית מדרש, איך זאל האבן א שם טוב, קענען מאכן גוטע שידוכים, ברוך השם, מען גייט ארויס פון גלות, מען קומט צום הייליגן רעבן, חירות המוחין, דער אייבערשטער מאכט שידוכים, און דו קענסט מאכן גוטע שידוכים, דו שטעלסט אפ די שידוכים, דאס פאסט מיר נישט, און יענץ פאסט מיר נישט, און אהער פאסט מיר נישט, און אהין פאסט מיר נישט.

קארן טשיפ, פאפ קארן, וואס די חילוק וויאזוי די נאמען איז, מאך א שידוך מיט דיין קינד, ראטעוו אים פון עבירות, ראטעוו ס'איז א יסוד, דו ווייסט אז מען לאט א קינד הונגערן און שפעטער בלייבט ער שוין א גאנץ לעבן פארדרייט, אז מען מאכט אים חתונה פרי ער ווייסט אפילו נישט, דא אנשי שלומינו מען מאכט חתונה די קינדער יונג. אינגעלייט וואס דרייען זיך ארום, שיינען גיהנום, דאס קען מען נישט באהאלטן, ווייס איך נישט, מ'קען אפילו נישט רעדן מיט זיי, ווייסן אפילו נישט וואס, וואס, וואס, קוקן פון יענעם, טראכטן פון יענעם, אוודאי דארף מען זיך ווייטער היטן די אויגן, דארף לעבן מיט די תורה, אבער דו נישט קענען לעבן, דו נישט קענען וואקן, דו נישט קענען טראכטן, דו נישט קענען אנגיין, דו נישט האבן קיין מח, וואס לאזט, ניין ער לערנט, דו קענסט נישט מיין זון, ער לערנט.

איך געב דיר נישט קיין פיקטשער, ס'איז נישט דא וואס צו זען אויף א פיקטשער, רבונו של עולם, טרעף דעם מענטש, רעד, אפשר איז דא א הארצעלע, א נשמה'לע, אפשר איז דא איינער וואס גייט גיין, גייט זיין ווארעם צו דיך, גייט דיך ברענגען עסן, ניין ניין, נאך א פיקטשער, רבונו של עולם, רבונו של עולם, נישטא צו וועם צו רעדן, א פאדער די הייליגע קינד וואלט געקומען זאגן, איך רעד קיין וועגן געלט, רבי מכבד עשירים.

אפשר איז דא א אידיש קינד וואס גייט דיך שעצן און גייט דיך, וואס זאל איך זאגן פון מיינע חברים, וואס זאל איך זאגן פון דיינע חברים, און דו שעירסט לעבן, פריוואטע לעבן מיט חברים, ביסט דאך א עקלדיגע מענטש, ביסט דאך א ברעכאכץ, טרעפסט א שידוך גייסטו ווייזן פאר דיין חבר, ס'איז דאך א שידוך וואס דער אייבערשטער געבט דיר, דארף מען אויך וועלן חתונה האבן, נו, די זייגער רוקט זיך, איך מאך שיינע דזשאוקס, יא, און איך זינג שיינע ניגונים, ווייל. אביסל אויסגעמוטשעט, איך בין אביסל מיד, קען איך מיך נישט אזוי, קען מיך נישט אזוי אהערשטעלן א געהעריגע ראש ישיבה, געהעריג רעדן מיט תורות, רעד איך אזוי, אבער איך וויל נישט דא מאכן קיין סתם חוזק פון ענק, איך וויל, דאס איז די מציאות, מען טראגט דיך אן א שידוך, נעם די שידוך, מען טראגט דיך אן פאר דיין זון א שידוך, מאך אים א חתן, מאך אים א חתן. א בחור האט א טענה צום אייבערשטן, רבונו של עולם וואס זאל איך טון? און דער האט נאך א טענה שבטענה ממש, האט דאך צוויי טענות, סיי איך וויל חתונה האבן און סיי וואס בין איך שולדיג אז קיינער האט מיר נישט געזאגט אין די יונגע יארן אז דאס טאר מען נישט טון, מען טאר נישט אנרירן אות ברית קודש און מען טאר נישט פוגם זיין בברית, קיינער האט מיר עס נישט געזאגט. און איך בין געגאנגען צו א צו א פעטער'ס אויף א שבת, און איך בין געגאנגען צו א פאר איך ווייס צו אהין און אהין און שוין. איך האב נישט געוואוסט, איך האב געוואוסט אפשר עס איז נישט די איידעלסטע זאך וואס מען טוט אבער. שוין, איך ווייס גאר צו א ברודער, אייבערשטער זאל מיך אפהיטן, איך ווייס וואס איז געווען א מעשה, און איך בין שוין אריינגעפאלן אין אזא מין, אזא מין פלאנטער, טענה צום אייבערשטן, טענה צום אייבערשטן, דער רבי זאגט אז מען טענה'ט צום אייבערשטן, מען מאכט ווידוי דברים, גייט ארויס די זאכן פון די ביינער, מען ווערט א נייע מענטש, נעם די עצה פון רעבן, טענה צום אייבערשטן, בחור האט א טענה, א אינגערמאן האט שוין חתונה געהאט, מען האט חתונה געהאט פארוואס לעבסטו נישט צוזאמען? יאסי ווער איז אינדרויסן? ווער איז אינדרויסן? אינגערמאן האט חתונה געהאט און יצר הרע האט זיך אים גוט אריינגעכאפט אין מח און ער הייבט אן טראכטן אז

קען לעבן מיטן אייבערשטן, לעבן זיין א אויסגעלייזטע מענטש. ביסט אראפגעפאלן, הייב דיך אויף, דער רבי זאגט אז דו גלייבסט אז דו קענסט טון שלעכטס, דו קענסט פאררעכטן, אבער איך בין שוין צוויי מאל אראפגעפאלן, הייב זיך צוויי מאל אויף, איך בין שוין צען מאל אראפגעפאלן, וועסט זיך צען מאל אויפשטעלן, איך הער נישט אויף צו פאלן, וועסטו נאכאמאל צוריקגיין צום אייבערשטן. וועסטו נאכאמאל זאגן הייליגער באשעפער, ווייל דאס איז די גרעסטע סכנה, מ'האט אנגעפאנגען די שיעור מיט דעם, אז די יצר הרע קומט ער שלעפט דיך אראפ, וועסטו נאך צוריק לויפן צום אייבערשטן, אבער איינמאל ער קומט דיר זאגן אז ער ווייסט איך וויל דאס אזוי, דיך דארף מען נישט, מען מיינט נישט די אלע דרשות מיינט מען נישט דיר, אסאך מאל קומען צו מיר גוטע אידן, גוטע אידן זאגן מיר, פשש, ווען איך וואלט ווען געלערנט אין ישיבה,

איך איך קען נאך איך קען שוין נישט תשובה איך איך קען איך קען נאך תשובה טוהן ווי איך בין דאך שוין עלטער איד מען קען פון יעצט אנהייבן פון יעצט זאל איך אנהייבן אבער דאס מוז מען אויך חזר'ן און חזר'ן און חזר'ן לא אתם שלחתם אותי הנה נישט וועגן דיר איז געשעהן דאס כי אלקים דער אייבערשטער, דער אייבערשטער האט מיך אהער געשיקט, נישט דער וואס געבט די פראסק זאגט עס, דער וואס האט געכאפט די פראסק, דער וואס האט געכאפט די בזיון, ער זאגט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער איז גוט צו מיר, דער אייבערשטער האט א פלאן, דער אייבערשטער זאל העלפן אונז זאל מען קענען ארייננעמען די ווערטער אין זיך, און זיך נישט שעמען מיטן רעבן, זיך נישט שעמען מיטן רעבן, איינער פרעגט דיך ווער ביסטו, וואו ביסטו, וואס ביסטו, דער הייליגער רבי ער געבט מיך לעבן. וואס דו אויך ביסט דאך ביסט דאך ביסט דאך א נארמאלער מענטש, גיב אים א שמייכל, גיב א שמייכל נאכדעם זאלסטו וויינען שטילערהייט, אבער זאג איך איך בין א נארמאלער מענטש און איך גיב דיך אזוי אראפ יעצט, שוין. יא דער רבי דער הייליגער רבי טרעפט איינעם אין בית מדרש גיב אים א ספר, ס'איז דא אויפן טעלעפאן איז דא א קנעפל מעשה'ס פון הפצה, הערסט אמאל אויס?

יא. און ער איז צוגעגאנגען צו מענטשן. וואס זאלן די מענטשן ענטפערן? ברויך נישט. ער דארף, אבער ער ברויך נישט. אבער וויאזוי זאגט מען? איך דארף אבער איך ברויך נישט, איך ברויך נישט. ווען דו טרעפסט אים אין די זייט אין פאליש און ער געבט א קוק קיינער איז נישט דא. המממ. פרישע סחורה. פיינע סחורה. גוטע סחורה. פיין. אבער אין פארנט פון בית מדרש זאל איך נעמען? מען קען נישט נעמען אין פארנט פון בית מדרש, דארף דאך שידוכים טוהן מיט מיינע קינדער, וועסט אריינקומען מיט א מיט א, לאז מיך עסן סושי, איך זעה דו ביסט צופרידן אידל פון סושי, געב מיך עפעס א חסידישע זאך, פאנקעס, נישט דאונאטס, פאנקעס, וועסט אריינקומען מיט א פיינע פרישע פאנקעס, איד וואקט ארום אין כולל. זאל זיין א עכטע עכטע כ'ווייס נישט וואס מחיצה, קום אהער קום אהער גיב אהער גיב אהער ברוך אתה בורא מיני מזונות מ א א מחיה אבער לייג עס אראפ אין די זייט לייג עס אראפ ביי מיין טיר און און אלעס איז מסודר אפשר קומסט אריין אין בית מדרש איז א מענטש שעמט זיך טרעפסטו אים אין די זייט טרעפסטו אים ביי א טיר פון א הויז א טיר פון א הויז.

אז מען ענטפערט צוריק פאר מנוול הרי נו, כל המתנבל עם מנוול הרי כמוהו, איינער שרייט הייבט אן שרייען ער זאגט איך ברויך נישט איך דארף נישט, זאג אים אז היינט נעמט שוין יעדער, אוי יא? וועט ער אויך נעמען. אזוי זאגט מען די מפיצים ביי די טירן, זאגן עס שיין מיט נישט מיט חוזק, היינט נעמט שוין אלע נעמען שוין.

און די וועלט ווערט אזוי שרעקעדיג, און די לינקע שרייען זיי נעמען איין די וועלט, און מען ווייסט נישט וואס דא גייט זיין, מען וועט אריינברענגען דעם רבינ'ס ספרים אין די וועלט, משיח העט פלוצלינג קומען, און משיח העט יעדן איינעם זאגן קומטס אויף ארץ ישראל, מען גייט דינען דעם אייבערשטן, אלע וועלן אפלאזן עבודה זרות, במהרה בימינו.